די וועג ווי אזוי מען האלט אן עולם איינגערעדט, פארנארט, ביזי און דיסטרעקטעד פון די ערנסטע אישוס, אוועק פון כאפן וואס גייט פאר, אוועק פון איינזען ווער ס'איז שולדיג, דאס איז א זאך אין וואס די מידיע זענען אויסגעצייכנטע מבינים. ס'הייסט פאליטיקל טיעטער, פאליטישע טיאטער. מ'נעמט א שטיקעלע גרינצייג, ווייניגער ווי א כזית, א קליינע מעשה'לע וואס רוב מאל איז עס נישט אמת, אבער אפילו ווען יא, לייגט מען צו צו דעם טורעמס פון אויפגעבלאזענע קראנקע נערעטיווס, וואס אפילו ס'זעט נישט אויס אויבן אויף ווי זיי האבן עפעס דערפון, לייק יא, וואי וואד דעי דו דעט, אלעמאל איז עס אבער געבויגן צו זייער ליבעראל לינקע אדזשענדע, און אויך דרייט עס אוועק דעם עולם פון עפעס וואס זיי מאכן אפ אז ס'איז נישט גוט אז דער עולם זאל דערפון רעדן. און מען וועט עס מסביר זיין. סאו לאמיר זאגן טויזנט איינגעשטעלטע אריינגעוואוטע פאליטישאנס אין אמעריקע, יא? קאנגרעס, סענעט, גאווערנערס, מעירס, יא לאמיר זאגן טויזנט. זייער דזשאב איז, פארשטייט זיך יעדער האט זיך זיין געגנט, און זיין ליגעל פארנעם, זייער קעפעסיטי לעוועל אויף ווי ווייט קעיר צו נעמען פון זייערע קאנסטיטשוענטס, די מענטשן וואס האבן זיי אריינגעוואוט, בקיצור זייער דזשאב איז צו סטאפן, צו בלאקן, צו פריווענטן די אלע פראבלעמס וואס קומען יעצט פאר. סאונד פאני אמת ווייל מ'הערט עס שוין נישט מער פון קיין פאליטישענס אבער דאס איז די פאקט איז נישט נאר זיי רוב פון זיי ס'דא אפאר גוטע נישט נאר זיי טוען נישט זייער דזשאבס זיי דרייען אויך אינגאנצן אוועק די שמועס פון די טאפיקס וואס זענען וויכטיג אסאך מאל באמת קריטיקל לייק לייף ענד דעט. מען מאכט אבער א גאנצע שאו אויף די מידיע אין אמעריקע און אויך ארויס אויף די גאנצע וועלט אז ס'זעט אויס ווי זיי טוען עפעס א שרעקליך וויכטיגע ארבעט, מען מאכט שווערע סטעיטמענטס וועגן רעיסיזם, וועגן ווייט סופרעמעסי, וועגן שווארצע קעגן ווייסע, קעגן פריוולידזשד אמעריקען סיטיזענס, קעגן ארץ ישראל, און אזוי ווייטער, וואטעווער, אבער למעשה טראגן זיי אריין די מצב, די קאנטרי, די עקאנאמי מיט אלעם צוזאמען סטרעיט אין תהום אריין. סאו פאר די שלעכטע פארפוילטע מענטשן ווי מ'האמיר שוין גערעדט איז עס גוט, און אויך פאר די טיפשים זיי כאפן גארנישט און פערטיג. איי די פאר נארמאלע וואס ווייסן יא? רוב פאלן אליין אוועק פון די שעים און פרעשור, און די וואס זענען יא גענוג גוט און שטארק דורך צו פעסן די אלע אטעקס, די אלע ליגנס און שפאס פון די מידיע, מאכט מען זיי שטיל און מ'באשטראפט זיי ביז זיי ווערן שטיל און מ'ווערט פטור פון זיי. אין די לעצטע פיר יאר ווען פרעזידענט טראמפ האט געטון זייער א גוטע דזשאב מיט אלעס, אונז האבן געהאט רעקארד לאו געז פרייזן, אמעריקע איז געווען ענערדזשי אינדעפענדענט, ארץ ישראל, די מידל איסט האט געסיינט א פאר א שיינע פאר שלום פיס דיעלס, אונזערע בארדערס זענען געווען גאנץ גוט סעקיורד, גוטע דזשאב נאמבערס, א בומינג עקאנאמי, אפילו נאך און אוודאי פאר קאראנע. און די חברה שטריקעס זענען נאר ביזי געווען און פארפירט אז די קאנטרי איז רעיסיסט און מען מוז שוין טון אלעס עקסטרים עס צו פיקסן, יא איי זיי זענען שוין אין קאנטראל אין טשארדזש הונדערטע יארן אויף די סיסטעמיק סיסטעם און זיי האבן נישט געטון צואה צו דעם און אנשטאט עט ליעסט זיי זאלן טרייען עס צו מאכן אויסזען ווי זיי ווילן עס פיקסן טראמפ האט דאך פאקטיש געמאכט אפאר גוטע געזעצן פאר זיי, יא ער האט ארויסגעלאזט א שיינע פאר פון זיי פון די דזשעילס, אבער ניין. מען קען נישט לאזן דעם פאלק חלילה מיינען אז טראמפ איז גוט, איז ווייל מען האט אנגעהויבן זיין טערם שוין אין טווענטי סעווענטין, שוין נאך אפילו פאר דעם, אבער מיט די מיט די ראשע ראשע נארישע ראשע ראשע ראשע חזיריי האט מען עס נישט געקענט סתם לאזן לויפן, מען האט זיך גענומען שווענדן מיליאנע דאלארן פון אונזערע טעקס געלטער פאר אינוועסטיגעישנס אויף אינוועסטיגעישנס אויף אינוועסט אויף הוילע שטותים, מען האט אויסגעפרעגט, אויסגעפארשט און אויסגעטאפט יעדן איינעם וואס האט נאר אמאל אפילו נאר געגריסט טראמפ, פארשטייט זיך עווענטשעלי אפילו מען האט נאך אלץ גארנישט געטראפן אויף טראמפ הימסעלף ווייל ס'איז נישטא, האט מען אבער שור געמאכט אריינצופלאנצן און אריינצודרייען איינעם דא און איינעם דארט מיט נארישע פראסעס קריימס, יא, וואס הייסט? א קליין ליגנט אדער א טעות פון א לויער אדער איינער וועם זיי האבן דארטן אויסגעפרעגט וועם די טראמפ קאמפיין האט געהייערט צו זיין אויסצופילן דארטן פעיפערס דורכאויס די די די לעכערליכע פעיק אינוועסטיגעישאנס וואס וואלט קיינמאל נישט געשען אן דעם, און און די אלע דעמעקרעטס האבן אויף זייערע פלייצעס אסאך ערגערע און גרעסערע קריימס פון דעם, אבער דאס איז געווען גענוג אז מ'האט שוין בעיסד אויף דעם געקענט אויפרייסן און אטאקירן דזשוליאני'ס הויז, מ'האט אנגעקלאגט און ארעסטירט אפאר לויערס, מ'האט אראפגעשיקט הייסט, פאליס, די ארמי, די עף בי איי, און סי ען ען, צו ראדזשער סטאון אהיים אינמיטן די נאכט. מען וואלט אים געקענט סתם סובפינע'ן, אראפרופן אין קאורט אריין אים אויסצופרעגן, דער מענטש האט א שטוב, א ווייב, אפשר קינדער. ער האט נישט געפלאנט אוועקצולויפן אין ערגעץ ווייל ער האט אפילו נישט גע'חלומ'ט אז ער איז א קרימינאל. ער האט נישט געוואוסט אז מען זוכט אים.

איך ווארט נאך אלץ אויף סיי ווער פון די קאנגרעס פיפל וואס האבן אזוי פארפירט און באשמוצט און באשייגעצט טראמפ מיט קלארע, זיי האבן זיך געשוואוירן אין באבנ'ס בארד אז ס'איז דא פרוף און זיי האבן די עווידענס, אדרבה צייג אונז אן, ווי האט דאנעלד טראמפ קאמיטעד א קריים? אויף וועלכע עבירה האט ער עובר געווען? ס'איז נישט קיינמאל אנגעקומען און ס'וועט קיינמאל נישט אנקומען, ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז נישטא, ס'איז גארנישטא אויף אים. ווען יא, האלסטו אז מ'האבן אזעלכע אקסן אין קאנגרעס, אז זיי האבן, נאך אזויפיל גראבן און גריבלען, נאך אלץ גארנישט געקענט טרעפן אויף אים? אזא דזשיניעס איז דער נארישער טראמפ וואס טוויט אייביג אויף די גאלדענע בית הכסא, אז ער האט געקענט אויספאפן א טויזנט ווילדע צוהיצטע גאווערמענט איינגעשטעלטע קעגן אים? ווען ס'איז ווען דא, וואלט עס שוין לאנג ארויסגעליעקט. אבער ווען איך האב אזא שמועס מיט א ליבעראל, קען ער נישט בלייבן דא שטיל, ווייל פון אים און פון דעם נעמט קאנגרעס יא קעיר. ווי האט טראמפ געזינדיגט? וואס פשט פון די אלע אינוועסטיגעישאנס? וואס הייסט? שרייט ער מיר צוריק, זעהסט נישט אז מען האט ארעסטירט אלע זיינע פרענדס? מען האט אפילו אויפגעפיקט אינמיטן די נאכט! פאליטיקל טיעטער. קאוויד ניינטין, פפפ נאר א יאר און א האלב צוריק אין דזשעניוערי ער האט שוין געוואלט פארמאכן די גרעניצן יא דעמאלטס ווען ביידן האט געשריגן אז ס'איז זענאפאוביק וואלט מען אפשר געקענט סעיוון אמעריקע פון קאראנע אפשר וואלט מען ווען געדארפט טרייען ניין מ'קען דאך אבער נישט לאזן טראמפ טוהן גוט אין קאוויד און אויסזעהן גוט אז ער האט גוט געהענדלט די וויירוס און ער האט טאקע אין א עלעקשן יאר זאלן שטארבן טויזענטער אמעריקאנער, טו בעד. ווייסט מען וואס זיי זענען דעמאלס ביזי געווען? יאפ, מיט אימפיעטשמענט. איך בין דעמאלס געווען ביי א ראלי אין וויילדוואוד ניו דזשערסי, ער האט שוין דארט גערעדט דערפון, בשעת זיי זענען ביזי געווען מיט אים אימפיעטשן. און מאכט נישט קיין טעות, דאס איז נישט ווייל זיי האבן מורא געהאט אז ער וועט געווינען, זיי האבן גאנץ גוט געוואוסט, זיי ארבעטן שוין יארן אויף די עלעקשן סיסטעם, די קאראנע איז נאר געווען א מכה בפטיש. זיי האבן די עלעקשאנס אין טאש, מען האט עס אבער געמוזט מאכן אויסזעהן ווי ס'מאכט סענס, ווי ס'איז געשעהן נעטשרעלי, אזא שלעכטע פרעזידענט וואס מען האט אזוי פיינט געהאט, און ער האט אזוי שלעכט געהאנדלט קאוויד, און איז אפילו געווארן אימפיעטשט צוויי מאל, אוודאי האט ער פארלוירן! פאליטיקל טיעטער. אגב, סתם אין איין וועגס, טראמפ האט אונז געזאגט דעמאלטס פון ווי די וויירוס קומט, פון וואהאן, פון טשיינע, אפשר אפילו במזיד פון א לעב, יא. ער האט אפילו געהאט אפאר גוטע דזשאוקס דארטן אויף דעם, יא, וואהאן פלאהאן, ער גייט וואו פלו, קאנג פלו, א געהעריגע משוגענער, וואס איז ראנג מיט אים? היינט אבער איז שוין פאוטשי אויך מודה אז ס'קען זיין אז ס'מוז נישט זיין אז ס'איז נעטשרול, אז ס'קען זיין אמת. וואס מען האט געטון מיט אונז וועגן קאוויד, און נישט די עצם קאוויד, מאך נישט קיין מיסטעיק, די וועג וויאזוי די טאפ דיקטעיטארס האבן רעספאנדעד צו קאוויד, א מין געלעכטער, איך ווייס נישט ווי אזוי אונז שעמען זיך נישט פון זיך אליין, ווי אזוי, ווי וואס פאר א בהמות אונז האבן אויסגעקוקט, מען האט פארשפארט תיכף אלע ביזנעסער און רעסטאראנטס, פארטין דעיס טו פלעטן די קערוו, טו סלאו די ספרעד, אבער פליען האט מען יא געלאזט, ווייל איך געדענק נאך אין די עיראפלעינס, אזוי האט מען אונז דעמאלס פארקויפט, די עירפלעינס איז סעיף, דארט איז דא ספעשל עיר סיסטעמס און גוטע מאשינען וואס סירקולעיטן ארום גוט די לופט, ס'מישט גוט אויס די וויירוס, דאס האט מען יא געלאזט. איך בין נאך געפלויגן פאריאר אין עיפריל, עטס גלייבטס מיר נישט, אן א מאסק, יעצט אבער ווען מ'מעג שוין יא גיין אין די רעסטוראנטן און סטעדיומס זענען שוין יא אפן, אן א מאסק, מוז יעדער אבער נאך אלץ גיין אין א מאסק אויפן עירפלעין, נישט איינס זעקס, אפילו די וואס זענען וועקסינעיטעד, פאלאו די סייענס! ספיקער פעלאוסי איז די וואך געווען אין די ווייט האוז, קענסט קוקן די פיקטשערס, זי האט נישט אנגעהאט קיין מאסק, אבער א טאג פארדעם האט זי געטיילט טיקעטס, פיינס, פאר רעפאבליקענס פארן נישט אנהאבן מאסקס אויף די קאנגרעס פלאר. ס'דא איינער אויף פאקס ניוז גראדע גלייך איך אים, דזשעסי וואטערס, כ'האב נישט ליב יעדעם דארטן, ער איז יא. מוצאי שבת האב איך געזען, ער גייט ערגעץ אין א פארק אין דרויסן, געהעריג אוטסייד, און ער טרעפט דארטן פיל מיט מענטשן גייען מיט מאסקעס, ער גייט צו דארט, ער גייט צו איינעם, און זי זיצט דארט עפעס אליין אויף א באנק מיט א מיט א מאסק שטייצעך, און ער פרעגט איר, זאג נאר דו ביסט וואקסינעיטעד? זאגט זי יא, נו, פארוואס גייסטו א מאסק? כ'וויל נישט אז מען זאל מיינען אז איך בין א רעפאבליקען. ס'איז אמת. איך האב שוין אויך נאכדעם געזען מערערע סעלעבריטיס שרייבן אזוי אויף טוויטער צו ווייס איך וואו דארטן, ווער א מאסק, דאנט לוק לייק א רעפאבליקען. פאליטיקעל טירער. מ'האלט מיר קוים פֿיר חדשים אין די ביידען פרעזידענסי און קוקטס ווי אזוי ס'זעהט אויס. אינפלעישן איז א ריעל אישו, און א נייע אישו, א ביידען אישו. די פרייזן זענען שרעקליך, אויל איז ארויף אכציג פערסענט, געז איז ארויף מיט איבער א דאלער פער גאלאן אין די נעשאנעל עוורידזש, האום אפלייענס איז אפ פֿערצן און א האלב פערסענט, טשיקן איז אפ פֿינף פערסענט, בהמה און חזיר פלייש איז געשטיגן דרײַסיק פערסענט, וואס מאכט עס אונז יודן א חילוק וואס הייסט בהמה און חזיר פלייש? ווען עסן איז טייערער רבותי, קאסט אלעס טייערער, קאסט אלעס מער געלט, איז דא ווייניגער געלט, און מענטשן ווערן ארעמער, אזוי גייט עס. ס'הייבט זיך אן ביי א קליינע עולם, אבער ס'רוקט זיך ארויס און ארויס און ס'ווערט פארשפרייט, אזוי גייט עס. פיש, סי-פוד, איז ארויף פֿינף פערסענט, אייער, פינף און א האלב פערסענט, אראנדזשעס איז ארויף אכט פערסענט, קענד וועדזשטעבלס איז ארויף זעקס פערסענט, ווייץ, ברויט, און בעיקד גודס אין דזשענערל, פֿינף און צוואַנציק פערסענט, מען קען רעדן אזוי א חודש, סטיל, אייזן, איז ארויף הונדערט פֿינף און פֿערציק פערסענט, לאמבער, האלץ, פרעג עני קאנסטראקשן ארבעטער, הונדערט זעקס און צוואַנציק פערסענט, קאטן, אונזער וועש, פֿינף און דרײַסיק פערסענט, זילבער, אַכט און דרײַסיק פערסענט, און קופער, פֿופֿציק פערסענט, אלעס אין די פיצי קורצע צייט. און קוקטס אן דעם אלטן שיכור, זיין ערשטע טאג האט ער פארמאכט אונזערע פייפליינס, דאקאטא עקסעס און קיסטאון, חרוב געמאכט טויזענטער אמעריקאנער דזשאבס אין א רגע, מיט איין סיגניטשער. די רוסן אבער, די ראשענס, זיי מעגן יא ווייטער גראבן זייערע פייפליינס צו שיקן און פארקויפן געז פאר דייטשלאנד, פאר דזשערמעני, דארט קוקט מען נישט אויף די פלענעט, און אונזערע קליין ביסל געציילטע פייפליינס וואס זענען יא פארבליבן ווערן געהעקט און אפגעשפארט דורך קרימינעל העקערס און מען טוט נישט גארנישט דערצו. אמעריקע לעזט איבעראל וואו די ביידען דעמעקרעט ענטי פאליס פאליסיס זענען פאפולער איז א חורבן. האמעסייד, מערדעריי, איז ארויף אַכט הונדערט פערסענט אין פארטלענד, הונדערט און דרײַצן פערסענט אין מיניאפאליס, הונדערט פֿינף און צוואַנציק פערסענט אין לאס אנדזשעלעס און פֿופֿציק פערסענט אין אטלענטע. שוטינגס, שיסעריי קרבנות, איז ארויף איבער אַכציק פערסענט אין ניו יארק אליין, מענטשן, און יעצט בפרט אידן, קענען נישט וואקן רואיג אויף די גאס, מען האקט און מען שלאגט צאם, און מען הרג'עט מענטשן, סתם אזוי וואקענדיג, אין זייערע קארס, אפילו קליינע קינדער. וואס מיינט איר דאס איז נאר פאלעסטינער אראבערס? א פייג! BLM איז ארויס מיט א סטעיטמענט אז זיי סופארטן חאמאס אנטקעגן ארץ ישראל, קוקטס גוט אן די פענעמער און די פיקטשערס און אין די ווידיאוס פון די אלע פראטעסטס און אטעקס, די זעלבע באצאלטע אנטיפא כוליגאנען וואס האבן פאריאר זומער חרוב געמאכט דאס לאנד, טעראריסטן פונקט ווי כאמאס, זיי מאכן אן פייערס, חרבנות און רצח'נען מענטשן ווייל זיי וויינען אז זיי זענען נעבעכדיג און אפרעסט. אונזער קאנטרי איז נישט רעיסיסט רבותי, BLM איז! די ארגאניזעישאן האט באקומען שווערע מיליאנען און אנלימיטעד אמאונטס פון חיזוק, סופארט, אינטערנעשאנעל אטענשאן. אלע פאליטישאנס האבן געמאכט זייער פראופייל פיקטשערס שווארץ, שומער און פעלאוסי האבן אנגעטון קאלערפול שאלס, און וואס האמער דערפון? מען האלט א יאר שפעטער, וואס האבן זיי צו ווייזן אז זיי האבן אויפגעטון? וואס האט זיך געטוישט? קריים איז ארויף, סטארס זענען אויפגעבלאזן, אויפגעבראכן, פארברענט און אויסגעליידיגט אויף א דעילי בעיסיס, שווארצע קעגן שווארצע רציחות איז אין די רוחות אריין די נאמבערס, און די פאלק איז צעבראכן, צעטיילט וועגן רעיס און פאליטיקל העיט, טעראריסטן. און וועגן די נוסח און די סטייל פון די געלונגענע לינקע פאליטישאנס טאלקינג פוינטס ווי למשל די פאר עקסטרים דזשיהאד סקוואד וואס האבן געטוויט אז די ירושלימ'ער רעכטע פרומע עקסטרעמיסטן זענען שולדיג אין די קעאס אין די מידל איסט, א דאנק דעם איז אין אמעריקע די לעצטע וואך אליין געווען הונדרעט דרײַ און נײַנציק אנטיסעמיטישע אטאקעס אינצידענטן, וואן ניינטי טרי, כמעט צוויי הונדרעט. ווען זעסט אויפן גאס א צעדרייטער יונגאטש מיט קאלערפול האר שרייט און פראטעסט בלעק לייווס מעטער! נאו דזשאסטיס, נאו פיס! גייסט צו צו איינעם יא און האלא ביסט משוגע? אז מען רעדט אבאלישן די פאליס ווייסט וויאזוי ס'וועט אויסזעהן? זאגט ער נע נישט אבאליש איך מיין נישט אבאליש איך מיין דיפאנד מען זאל זיי נאר אויפהערן געבן געלט מען זאל זיי נאר אויפהערן צאלן פארשטייסט? פרי פאלי זעלבע זאך זעהסט איינעם אנגעטון רויט און שווארץ און גרין און האט א געפעפערטע שאל זאג דו ביסט פרא חאמאס? וואס פיינט ארץ ישראל? ביסט א אנטיסעמיט? ווילסט אידן זאלן שטארבן? נע! דזשאסט פרי פעלעסטיין! כאפסט? דער שרייט בלעק לייווס מעטער און ס'מיינט אבאליש די פאליס, און דא שרייט דער פרי פאלעסטיין, און ער מיינט בעיסיקלי קיל די דזשוס, און פרוף צו דעם איז, רוב פון די וואס שרייען יעצט פרי פאלעסטיין, ווען מען פרעגט זיי, ווייסן גארנישט וועגן ארץ ישראל, גארנישט וועגן די פאליטיקס, וועגן זייעניזם, די מלחמה, זיראו, איין זאך, זיי האבן פיינט אידן, חוץ פון דעם ווייסן זיי גארנישט. שוין לאנג דא א סיס פייער אין איזרעיל, אבער מען דארף נאך אלץ מאכן חרבנות, מען דארף נאך אלץ שלאגן מענטשן, מען דארף נאך אלץ פייניגן אידן, און איים סארי צו אונזערע סאטמארע פענס, דאס האט גארנישט צו טון מיט ציונות רבותי, ווייל פון די אלע הונדרעט און דרײַ און נײַנציק אטעק ריפארטס, ביי איבער הונדרעט פון דעיע, האט די אידישע וויקטעם, די קרבן, געטענה'ט אז ער איז נישט קיין זייעניסט, ער האלט גארנישט מיט ארץ ישראל. קענסט קוקן די די מעשות דארטן, ס'איז געווען די ארטיקלס און ס'איז געווען ווידיאוס, אדער האבן זיי געפרעגט יור א זייענטיסט? אדער האבן זיך די אידן נעבעך סתם געבעטן און געוויינט צו זיי בשעת'ן כאפן שלעק, מען זאל זיי אויפהערן שלאגן, איים נאט א זייענטיסט, איים נאט א זייענטיסט האט נאכנישט געהאלפן קיין איין איד, ס'מוז זיין אז א גרויסע און ליידער גאר א גרויסע חלק פון די היינטיגע וועלט איז פשוט גערעגט און אין כעס אז ס'איז מער נישט אזוי גרינג היינט צו הרג'נען אידן ווי ס'פלעגט אמאל זיין, רחמנא לצלן. און איסלאמאפאוביק אטעקס, אטאקעס אקעגן אראבערס, זיראו ספייק, ס'איז גארנישט ארויף רבותי, נישט נאר ס'איז נישט ארויף, נאר יעצט זענען זיי נאך מיוחסים נאך אויכעט, זיי ווערן געטריעט שענער וועגן רחמנות'קייט, און נאך אלץ מיט דעם אלעמען קענען זיך די קארופטירטע לינקע פאליטישאנס נישט ערלויבן אפילו צו קאנדעמען, צו פארדאמען אדער ארויסצוקומען קעגן אנטיסעמיטיזם אליין, יעצט קען מען שוין יא נעמען די אלל לייווס מעטער אפראוטש. יא, קוק בערני סענדערס טוויטער. פארוואס איך רעד אזויפיל פון אים? ווייל ווייל ס'נאך אלץ דא ליידער אידן וואס שטיצן אים. ווי האב ריסענטלי סין דיסטורבינג אנטיסעמיטיק אטעקס ענד א טראבלינג רייז אוו איסלאמאפאוביע. סיי אנטיסעמיטיזם און אויכעט א טראבלינג רייזינג. ער און נאך אסאך אנדערע, פרעסלי, קאורי בוש, באומען, קאסטראו, א גאנצע אלע משוגעים דארט. אלע ראציגע לינקע. נישט נאר ס'נישט אמת, נאר ווי קומט עס אויך אריין דא? כ'מיין. פאריאר זומער, איינער געדענקט? ווען שווארצע נויז איז געווען פאפולער, ווען אלע סעלעבריטיס האבן געלייגט א שווארצע פראפייל, אויב מ'האט זיך דערוואגט צו זאגן אלל לייווס מעטער, האט דאס געמיינט אז יענער איז א רעיסיסט, אז יענער איז א ביגעט, ווייל ס'איז א סתירה מיט בלעק לייווס מעטער, סאו דעמאלטס האט מען זיי געדארפט לאזן אליין לוטן און רייעטן אין די גאסן און בלייבן די רחמנות'ער, די לעבנס פון אנדערע אבער וואס זיי האבן חרוב געמאכט האט בכלל נישט געטארט זיין א טאפיק, נאר זייער לייף האט דעמאלטס געמעטערט, ווייל דעמאלטס איז געווען זייער סיזען, יעצט אבער ווען די אידן זענען אין די ליין צו כאפן, איז עס נישט נאר אידן, אויך מוסלים מאכן געפערליך מיט, מען קען נישט נעמען נאר איין זייט. בערני סענדערס וכת דילאי ווייסן גאנץ גוט אז אסאך, און אפשר אלע, אטאקעס קענען קומען פון זייער רעדן סאו אנשטאט צו נעמען די ריכטיגע שריט און דשאסט פלעין שטיל זיין, כ'ווייס אז ער רופט זיך א איד אבער קיינער האט דיך נישט געפרעגט, שאט אפ! ניין! אונז זעמער אזעלכע גוטע פיינע מענטשן, אונז הערן מיר ביידע זייטן, איך מיש מיך נישט, פאליטיקל טיעטער, פעך. און אוודאי די מלחמה אליין, די קאנפליקט פאר זיך, קוק וואס טוט זיך אין די מזרח, זאג ווי דו ווילסט, ווען טראמפ איז געווען פרעזידענט האבן די טעראריסט מערדערס נישט געקענט טוהן וואס זיי טוען יעצט, ער האט זיי צוגענומען זייער געלט, צוגענומען, מען האט אויפגעהערט געבן פאר זיי אונזערע אמעריקאנע טעקס פעיער מאני, און זיי האבן געציטערט פון אים. א וואך נאכדעם וואס ביידען איז אריין אין אפיס, האט די ניו יארק טיימס געמאלדן מיט גרויס שמחה, ריווערסינג טראמפ, ביידען ריסטאורס עיד טו די פאלעסטיניענס, ריווערסינג טראמפ, פונקט פארקערט וואס טראמפ האט געטון, די איינציגסטע סוקסעספול אקאמפלישמענט איינער האט באמערקט פון די ביידען אדמיניסטרעישאן איז נאר ריווערסינג טראמפ. רבותי די סיבה פארוואס די וועלט זעט יעצט אויס אזוי, איז ווייל די לידערשיפ די הנהלה אין אמעריקע איז א קאמפליט דזשאוק. סענעטער ביידען האט שוין אין ניינטין עיטי טו, כמעט פֿערציק יאר צוריק, געסטראשעט אויפצוהערן געבן געלט פאר מדינת ישראל. ס'דא די באקאנטע ווידעא דעמאלטס מיט בעגין. יעצט האט ער געגעבן צוויי הונדערט און פֿינף און דרײַסיק מיליאן דאלער פאר חאמאס. אוודאי האט קאנגרעס געשריבן אין די העדליינס אז ס'איז פאר פאלאסטיניענס פאר קאוויד ריליעף. אבער זיי נוצן די געלט יעדער ווייסט צו קענען קויפן באמבעס ראקעטס און מיסלס פון איראן, און נאכדעם האט ער געהייסן איזריעל מאכן א סיעס פייער זיי זאלן סטאפן. פון די גוטע אמעריקאנע פרעזידענטן, פון די רעכטע אמעריקאנע גוטע פרעזידענטן, באקומט ארץ ישראל געלט און סופארט, און פון די לינקע באקומען זיי עצות מיט אינסטראקשענס. ער האט אבער געזאגט אז איזריעל העז די רייט טו דיפענד דעמסעלווס. Wow אזא גוטע אוהב ישראל. די דעמאקרעטס האבן א גרויסע דילעמא, זיי האבן א פראבלעם, זיי זענען אנטיסעמיטן. יא איך האב עס געזאגט. זיי האבן פיינט ארץ ישראל און זיי האבן פיינט אידן, און ס'איז נאו ביג דיל, ס'איז נישט קיין סוד, יעדער זעהט עס, נישט נאר זייערע פאפולער דזשיהאד סקוואד אינפלוענסערס, אלע פון זיי, אפילו די מקלומפישטע גוטע אזוי גערופענע אידן, ווי שומער, נאדער, שיף, און סענדערס, שם רשעים ירקב. פארגאנגענעם פרייטאג האבן די ריפאבליקענס נאך אמאל ארויפגעברענגט א ביל אין קאנגרעס צו באשטראפן און איינצופירן סענקשאנס אויף אלע פארען ענטיטיס וואס סופארטן כאמאס, אלע צוויי הונדערט און נײַן ריפאבליקענס האבן געוואוט פאר דעם, פרא און אלע צוויי הונדערט און זיבעצן דעמעקרעטס האבן געוואוט דערקעגן. דאס איז די ריאליטי אין טווענטי טווענטי וואן אמעריקע. קיין איין דעמעקרעט האט נישט געוואוט צו סענקשענען כאמאס סופארטערס. שכוח אידישע דעמעקרעטס. פארוואס די דעמעקרעטס זענען אזעלכע אנטיסעמיטן און וואס זיי האבן דערפון וועט מען נאך אם ירצה השם רעדן אין אן אנדערע געלעגנהייט. אבער די פאקט איז אז דאס איז עס. און איך וועל עס נאך איין טאג פאר ענק פרואוון. סאו יעצט ווען מ'דארף אוועקדרייען דעם עולם פון די חורבן, פון די דיזעסטער ווי אזוי אונזער אמעריקע זעהט היינט אויס, און נאכאמאל, נישט ווייל זיי האבן מורא פון א ריעלעקשאן, פון אפשר פארלירן אין טווענטי טו די קאנגרעס, אדער אין טווענטי פאר ביידען'ס צווייטע טערם, נעה! זיי האבן נישט מורא, די געים איז שוין ריגד פאר זיי. מ'דארף עס אבער נאך אלץ מאכן אויסזעהן לעדזשיט. ווי אזוי געווינט אזא קלאץ וואס איז געזעסן א גאנצע קאמפיין סיזן איינגעשפארט אין די בעיסמענט? אה, נאו פראבלעם, מ'גייט שוין צוריק עפענען די דזשעניוערי סיקס אינסורעקשאן אינוועסטיגעישאן. דאס איז די נייע דעמעקרעט טריק זייט די קאנטרי און ביידען'ס עפראוועל רעיטינג האט אנגעהויבן גיין בארג אראפ. די גאנצע דזשעניוערי סיקס אינסורעקשאן ווי זיי רופן עס, איז אויך א אויפגעבלאזענע באלון אנגעפילט ווי אן אלטן פארראסטיגטן וואש מאשין אנגעפילט מיט שטינקעדיגע שמוציגע וועש, די מענטשן, די געווער און די סדר היום דארט, אלעס וועגן די גאנצע עווענט דארטן וועגן דעם איז א שטיק ליגנט, מ'וועט נאך רעדן פון דעם אויכעט אפשר א אנדערעס מאל. אבער זיי רעדן זיך איין אז דאס שאדט פאר טראמפ, מען רעדט פון דעם אז דאס געבט פאר די קאנסערוואטיווס א שלעכטע נאמען, א שלעכטע לוק, און אזוי ברעינוואשן זיי דעם עולם אז די קאנסערוואטיווס זענען דעינזשערעס פארברעכער און טעראריסטס, און אזוי זענען זיי זיך אליינס מתיר צו פייניגן, צו בוליען, און צו טערארייזן אלע זייערע קעגנער. פאליטיקעל טיעטער דאט קאם. אבער ס'העלפט נאכאלץ נישט, מ'רעדט נאכאלץ פון די עקאנאמי, פון די געז, און פון מיטל מזרח, וואס טוט מען? ברעיקינג ניוס, ניו יארק אטערני דזשענעראל עפנט צוריק אויף טראמפ'ס פערסענעל טעקסעס און אנפיילינג קעיס. יעי! א טאפלטע שמחה! מען פארגעסט פון יעצט, און מ'גייט אויך ווייטער האקן אויף טראמפ. די זעלבע דזשאוק ווי ביז יעצט, א דריטע אימפיעטשמענט, זאגטס אלע הויעך און שיין. פאליטיקל טעאטער. די סי די סי האט אפילו אראפגענומען די פעדעראל מאסק מענדעיט. די סייענס האט געמאלדן אז פונקט יעצט האט זיך פלוצלינג אלעס געטוישט, אפשר אזוי וועט די פאלק אביסל פארגעסן וואו זיי זענען וואס טוט זיך יעצט, די מאסקע איז אלעמאל געווען פאליטיקעל רבותי, ווייל אויב קענען זיי נישט זאגן יעצט פארוואס זיי האבן פונקט יעצט דיסיידעד עס אראפצונעמען, קענען זיי אויך נישט זאגן פארוואס זיי האבן ביז יעצט עס נישט געלאזט אויסטון, אפילו די וואקסינירטע, אוודאי האבן זיי געוואלט האלטן די גאנצע וועלט ווי שעפעלעך אין פעקל אריין, זיי ווילן נישט יעצט פלוצלינג אויפגעבן די פאוער וואס זיי האבן באקומען אויף אונז, ס'איז אסאך גרינגער צו קאנטראלן די מענטשהייט ווען מען קען צווינגען יעדעם אנצוטון א געלן שטערנדל, יאפ, אזוי האט מען יעדן אין זאק אריין. אלעס אויסער אזוי האב איך געזאגט און אזוי וויל איך און אזוי וועט עס זיין איז ליגנט. די איינציגסטע עקספלענעישאן פאר קאוויד אלעס חוץ פאליטיקל טעאטער איז סתם גערעדט אין די וועלט אריין. פארשטייט זיך קאומא מיט די אלע לאקעל לינקע פאליטישאנס האבן נישט פארפאסט קיין איין טאג אפילו נאכדעם וואס די פעדערל האט אראפגענומען די מעסק תיכף איז געמאלדן אז טאקע די פעדערל מעסק מענדעיט איז טאקע אראפ אבער די סטעיטס ווי ניו יארק און קאליפארניע וועלן נאך אלץ מענדעיטן מעסקס נישט ווייל זיי עגריען נישט מיט די ווייט האוז אדער מיט די cdc נאר ווייל דאס מאכט אויך א שאו ס'מאכט אויך נויז מען דארף ווייטער רעדן פון זיי יעדע מאל מען רעדט ווערן זיי נייעס און מען פארגעסט פון די קאנווערסעישאן פון די טאפיק און אזוי האלטן זיי דעם עולם פאליטיקעל טעאטער. דאס זענען זיי, א גאנצע שאו מיט עקטערס, פאליטיקל טעאטער. שקויעך.